ערב. א ווארט איז טיילמאל ווי א זלידנע פליג, איז טביה גליערן פארבייגעלאפן אין געדאנק און האט זיך נישט ווילנדיג פארענדיגט מיט א גראם אפילו. ס'טשעפעט זיך צו דיר צו און לאזט זיך נישט צורו. דאס איז געווען דאס ווארט ערב. דאס ווארט ערב אין זיינע ביידע טייטשן, ערב צומישעניש און ערב פאר, דאס אידישע לעבן היינט אין פאלקס-פוילן איז צעמישעניש. צי עס איז זיך פאר א ניי לעבן, א סאציאליסטיש לעבן, ווי עס טענה'ט מיט אים איין זיין רחל. מיט די דאזיגע מחשבות וואס האבן געהאמעוועט זיין גאנג, האט גליער ווי געציילט מיט די פיס די טרעפ פון דער אידישער יוגנט-בורסע אין פראנטשישקאנער גאס אין לאדזש. ער האט ווי עס פאסט פאר א מענטש אין זיינע יארן א פופציגער שוין.

וואס די וועלכע דארפן זיין זיינע לייענער לאזן אידיש פארן עלטערן דור, איז דאך עס אבער פארשטענדליך און ממילא פארגעבליך. פויליש רעדן די וואס האבן זיך געראטעווען פון די פאשיסטישע נעגל אויף דער ארישער זייט, וואו א אידיש ווארט אין מויל איז געווען אין הארץ א קויל אדער אין די וועלדער וואו זיי האבן געפארטיזאנעוועט ווי זיין רחל אדער געציילטע אין די טויט לאגער

יא, ס'איז ערב, צעמישונג. פון אונטן אין וואך צימער איז ער שטיין געבליבן און האט אן איבריגן מאל באטראכט דאס זעלביגע וואס ער זעט עטליכע מאל אין טאג. הינטער א באריער לעבן א טישל שטייט איינער פון די זיך טוישנדיגע וואכלייט מיטן רויטן באנד אויפן ארבל פֿאַרטױשט אַ װאָרט מיט דעם און יענעם בורסאַנט, גיט אָפּ אײנס דערהאַלטענע פּאָסט, אָבער גלײַכצײַטיק איז זײַן אױפֿמערקזאַמקײט קאָנצענטרירט אױף דער טיר אין דרױסן אַרױס, טאָמער קומט אַרײַן אַ פֿרעמדער. איצטער, אױפֿן פֿרימאָרגן, האָט ער נישט דער װאַכמאַן, די ביקס הענגען אױפֿן רימען איבערן אַקסל, אָבער דאָ איז זי! די ביקס שטײט אָנגעלענט אױפֿן פֿענצטער-ברעטל, און איר שטיקע קוקט אַרױס דורך דער שױב אין דרױסן, װי אַ װאָרנדיקער פֿינגער אַ ייִדישן שׂונא. אָט איז אַרײַנגעקומען משמעות ניט קײן בורסאַנט, דער װאַכמאַן שטעלט אים גלײַך אָפּ. אײַער פּאַס? צו װעמען? ערבֿ טוט גליער נאָך אַ מאָל אַ טראַכט און גײט פֿאַרבײַ יענעם אַרױס.

ס'איז ערב, צומישעניש. מיין שוויגער איז דאך געווען די גליקליכסטע, פריער עובר בטל, דערנאך געשטארבן פון א ראק, און מיין נחמה האט נאך באוויזן צו באזארגן זי מיט א גרויער מצבה אויפן גענשער בית עולם. לויט די צויטן פון ידיעות האט מיין נחמה געארבעט ווי א שוועסטער אין אידישן שפיטאל אויף טשיסטע. געקעמפט פאר אונזער בן יחיד'ל, פאר אונזער חיים'לען מיט די לעצטע כוחות פון א לעבעדיגער אלמנה, און צוזאמען מיט אים אוועק קיין אשווענטשים. די מצבה אויף זייער אומבאוואוסטן קבר איז דאס בערגל גרוז פון דער קאמעניצע אויף טווארדע גאס וואו מיר האבן געוואוינט. אויף אט דעם בערגל איז גליער, ווען ער איז צוריקגעקומען קיין ווארשע, געזעסן א פארגליווערטער. האט גאר פארגעסן אז ער איז אהער אויפן גרוז פון זיין היים געקומען נישט אליין, איז געזעסן מיט א שטיקנדיגן שטריק אין גרגרת, אן טרערן ווי מיט טרוקענעם זאמד אין די אויגן און ציגל ברעקלעך אין דער ברוסט שטאט א הארץ. ער וואלט אפשר דעמאלט געווען אינגאנצן פארזאמדיגט און פארציגלט געווארן אויפן ארט, נאר אויף זיין אראפזינקענדיגן אקסל האט קוים קוים ער זאל עס דערפילן אנידערגעלייגט איר האנט דאס ווילנער ווייבל מיט וועלכן ער איז אהערגעקומען, רחל בניל. זי איז געווען א פארטיזאנערין וואס איז מיט אן עראפלאן געבראכט געווארן קיין מאסקעווע, און גליער האט זיך מיט איר באקאנט אין אידישן קאמיטעט ביים פאראיין פון פוילישע פאטריאטן. גליער, פֿרײַנד גליער! האָט געשעפּטשעט איבער אים איר שטים. איר האָט גאָר נישט פֿאַר מיר קײן טרױסטװאָרט? כ'האָב פֿאַרלאָרן מײַן געליבטן מאַן און אונדזער בת-יחידהלע, שׂרהלע. דאָס האָט איר גרױסן בראָך געדאַרפֿט זײַן אים אַ טרױסט אױף זײַנעם. גליה האָט נאָך אַלץ זיצנדיק אױפֿגעהױבן צו איר טרוקענע אױגן צו דערזען אירע, די פֿאַרװײנטע, אבער אויך זיי האבן אין אים אריינגעקוקט טרוקענע גליענדיגע און אפילו שטרענגע, ווי מיט אן אויסרעד אויף זיין שוואכקייט. ס'האט אים מיטאמאל פארפלייצט און דורכגעשווענקט א געפיל פון בושה, און ער האט זיך אויפגעשטעלט, גענומען זי אונטערן ארעם, האט ער גלייך באנומען, פון זייער ביז היינטיגער פריינטשאפט וועט ביי זיי אויפגיין א ניי לעבן. אט דא אין לאנד טאקע? וואס? וואס גייט אויף צו א נייעם לעבן אויף די אידישע חורבות? יא, דער עיקר איז א דאנק רחלען נישטא אין מיין נשמה קיין ערב קיין צומישעניש, דאס לעבן איז גובר אלע גרוילן, ווען מיין אומגעקומענע נחמה וואלט ערשט קענען ארויסרעדן צו מיר פון איר אומבאוואוסטן קבר וואלט זי מיר אוודאי געשעפטשעט אין אויער אריין, פארפאלן טביה, אזוי האט געוואלט דער גרויליגער גורל, נו נו, זאל זיין נישט דער גורל דער פאשיזם, וואס איז א פועל יוצא פון, און אזוי ווייטער. סיי ווי אבער דו לעבסט דאך אדאנק מיר. געדענקסט ווי איך האב דיר געטריבן ממש צו אנטלויפן? מיט זידלערייען אפילו. איז געפין זשע היינט אין רחל'ען מיך, דיין נחמה. און חיימ'לען אונזער חיימ'לען וועסטו דאך אוודאי נישט פארגעסן. טביה, דיכטער מיינער. זאל ער האבן א ברודער'ל אדער א שוועסטער'ל אויף דער וועלט, כאטש פון איין טאטן. המם, אפשר טאקע וועט אויפגיין מיין נחמה אין רחל'ען, א ברודער'ל אדער א שוועסטער'ל, איז דאך שוין אפילו פאראן א טרויעריג צושמייכלטער אפמאך צווישן זיי, אויב א יונגל וועט מען עס א נאמען געבן נאך איר אומגעקומענעם מאן מאיר'ל, אויב א מיידעלע נאך זיין אומגעקומענעם ווייב נחמה'לע. גלייער איז שוין געווען אין סאַמע געדיכטעניש פֿון דער ענגער רעש-באַוועגלעכער פּיעטריקאָווער גאַס, וווּ אין געוויסע שעהען דאַרף מען האַלטן קאָפּ, זײַן געהיט נישט אָנצוטרעטן גראָב עמעצן אויף אַ הינער-אויג, נישט אָנצושלאָגן זיך מיט עמעצן ברוסט צו ברוסט, ווי צוויי קופֿלעס שוימענדיקע ביר אין די הענט פֿון שיכּורים. ווי דאָס טוט אים עמעץ אַ צי בײַן אַרבל,

הערשל ווענגוש, מיט וועלכן ער האָט ביז הײַנט זעלטן פֿאַרטוישט עטלעכע ווערטער, כאָטש ער האָט אים פֿאַרגעדענקט פֿון מיט אַ פּאָר צענדליק יאָר צוריק, ווען זיי האָבן געלערנט אין דער סלאָבאָדקער ישיבֿה. צי יענער פֿאַרגעדענקט אים אויך, נאָך זײַנע טראַגיש-שוידערלעכע איבערלעבענישן אין נאַצישן גיהנום? ער איז ערשט, אַ פּנים, ווענגוש, אין אַ געהויבענער שטימונג. אויב ער האָט אים אַזוי היימיש אַ כאַפּ געטאָן אונטערן אָרעם,

אַ װײַל זײַנען זײ אַזױ געגאַנגען אין שװײַגן, װאָס ס'האָט געדריקט אױף גלײערן. יענער האָט אים איבערגעריסן די מחשבֿות, און כּל זמן ער פֿילט אים דאָ דערנעבן, קאָן ער זײ ניט װײַטער שפּינען. װי װערט מען שױן זײַנער פּטור? נאָר באַלד האָט אים װענגוש נאָך אַ מאָל רױבעריש אַ כאַפּ געטאָן אונטערן אָרעם און אָנגעהױבן רעדן װעגן זיך, װי אַזױ ער האָט זיך געראַטעװעט אין פֿאַשיסטישן גהנום, װי ער האָט זיך, נאָכן בײַשפּיל פֿון דעם נעים זמירות ישראל, דוד המלך געמאכט פאר א שטומען און משוגענעם פויער. ווי אזוי ער איז לסוף געווארן אין א גאליציאנישן דארף א הייליגער ביי די ארטיגע אוקראינישע פויערים. א פאפ. און א שטומערהייט געפראוועט די תפילות אין קלויסטער. כאטש גלייער האט שוין עפעס וועגן דעם געהאט געהארכט, האט עס אים ערשט הערנדיג פון זיין אייגענע מויל שטארק פארטשעקאוועט.

סלאבאדקער ישיבה, האט זיך ווענגוש מיט א מאל אויסגעלאשן, איז שטייף געווארן, און זיין רויט פנים פויעריש תמ'עוואטע. סלאבאדקער ישיבה און די ביבליאטעק אין קאוונע אויפן נאמען פון דעם מחבר פון אהבת ציון, וואו מ'פלעגן זיך אמאל טרעפן ווי צוויי גנבים נישט אפגערעדטערהייט אויף איין ארט, האט אים גלייער געמינטערט. אבער ווענגוש'ס שווייגן האט אנגעהאלטן. זיין פנים האט גענומען שוואך פלאצן פון א פארבארגענעם פיין. נאר גלייער, פארכאפט פון זכרונות וועגן סלאבאדקע, האט עס נישט באמערקט. און אונזער ראש ישיבה ר' ברוך בער'לען, דעם הייליגן פאנאטיקער, דעם הארציגן מענטשן וואס ליטווישע פויערים פלעגן צו אים קומען מיט בקשות און כאפן זיין האנט צו קושן, געדענקט איר?

ווענגאָזש האָט אים נאָך אַלץ געקוקט אין פּנים אַרײַן, ווי אין אַ בוך אויף אַן אומבאַקאַנט לשון, אין וועלכן ער פֿאַרשטייט קוים בלויז די אילוסטראַציעס. גליער איז ענדלעך געוואָרן דערויף אויפֿמערקזאַם און האָט אַ טראַכט געטאָן. ס'איז ערבֿ אַ צעמישעניש בײַ אים. אָדער בײַ מיר? איך האָב דאָ פֿאָרט נישט קיין טעות. ער איז דאָך דער, וואָס איך מיין, מיין און זאָג, וואס זשע שפילט ער דא פאר מיר א פארשטעלטן פאפ? און ער האט גערעדט ווייטער שוין מיט פאריבל אין טאן. נו, און ווי דער ראש ישיבה האט אייך איינמאל אין א זוניגן פרימארגן ביי זיך אין טונקעלן חדר אויסגעשייגעצט אויף קולי קולות דערפאר וואס איר האט לויט א מסירה געלייענט די הצפירה, געדענקט איר? איר זענט דעמאלט ארויסגעלאפן אין דעם נאך טונקעלן לאנגן קארידאר ווי אן אפגעשמיסענער פון באד ארויס. אַ פֿאַרשוויצטער, אויסגעפּריעטער און רויט פֿלאַמענדיק, אַזש ס'איז ליכטיקער געוואָרן ווי פֿון אַ קאָפּטשענדיקן נאַפֿטלאָמפּ. אָנגעשלאָגן זיך אין מיר, האָט איר מיר אַ פֿרעג געטאָן מלא בושה און מיט אַ דורכגעטרערט קול, איר שטייט שוין דאָ לאַנג, וואַרשעווער? ניין, האָב איך אַרויסגעשטאַמלט אַ ליגן, וואָרום באמת האָב איך געהערט אַלץ. ניין, די רגע בין איך אַריינגעקומען. איר דערמאָנט זיך עס נישט, הערשעלע דריזשקעפּאָליער? לחלוטין גארנישט האט ווענגאזש ענדליך א זאג געטון מיט א הייזעריקליכע שטים פון הוילן אטעם. אלץ וואס מיט מיר איז געשען פאר אונזער גרויסן בראך, מיין גאנץ לעבן פון פאר דער אקופאציע איז מיר ארויסגעווישט געווארן ווי שפינוועבס פון זיכרון. הם. אפשר בין איך אין דער אמתן צייטנווייז געווען משוגע, א מין ערב א צעמישעניש אין די געהירן. פֿון דרױסן, און האָט אַן אױטאָ-מאַשין צו װיסן געגעבן װעגן זיך מיט אַ װילד רעװעניש, אַז זי פֿאַרקערעװעט פֿון ברוק אַהער אין טױער אַרײַן. װאָס רעװעט זי אַזױ, די דײַטשע חיה-רעה? האָט זיך װענגאָזש נערװעז פֿאַרקרימט. די מאַשין האָט זיך באַװיזן פֿאַרן חלל פֿון טױער, װי זי גלײַכט זיך צו קאָנען אַרײַנפֿאָרן, און דערװײַל װײַטער גערעװעט. איר זעט נישט? זי איז אָנגעטורעמט מיט קאַסטנס אַמעריקאַנער שמאַטעס, פאר די קאמיטעטישע מאגאזינען, רעוועט זי, דער חרץ, דער רייכער פעטער פארט. מיר'ן שוין רעדן אן אנדערש מאל האט ווענגאזש אייליג א זאג געטאן און אוועק ווי ער וואלט אנטלאפן מחמת שרעק פארן אויטא און שוין פון ווייטן געשריגן אויף צוריק, כ'אייל זיך אין דער דרוקעריי, מען שטעלט איין די אפיניע. א גוטן. די מאשין האט איהם טאקע ווי נאכגעיאגט. גליער איז ארויף אויף די שטיגן א צעמישטער, הערשעלע דריזשקעפאלער, דער סלאבאדקע ישיבה בחור וואס איז ארויס לתרבות רעה, א פראוואסלאוונער פאפ, א פארשטעלטער צי אן אמת'ער משוגענער, און געדענקט ניט זיך אליין, ערב צעמישעניש, תוהו ובוהו. מיט בלאנדזשענדיגע טריט האט ער זיך געלאזט ארויף צום פערטן שטאק אין פאראיין.

אין זאַל דאָ איצטער, ווען ס'האָט אַרײַנגעשײַנט די גאָלדיקע שײַן פֿון דער יונגער זון, איז געווען שטיל און וואָכעדיק-שטויביק. אַ מאָדנע שטילקייט, ווי אַ פֿאַרבאָרגענע אין די ווענט, אין דער פּאָדלאָגע און סופֿיט. אָבער ס'האָט זיך געלויכטן דאָס קעסטל פֿון ראַדיאָ, און זײַן געזאַנג, אַ נאַרישס, ווײַל אַן אומזיסטיקס, פֿון קיינעם נישט געהאָרכט, האָט אויסגעפֿילט מיט זיך דעם חלל.

פֿון דער בײַיִקן סעקרעטאַריאַט-צימער האָט זיך דורך דער אָפּגעשלאָסענער טיר דערטראָגן אַהער אַ געטומל און פּאָרעניש. פֿון צײַט צו צײַט שטימען פֿון פֿרויען, וואָס זייערע ווערטער זענען פֿאַרשטומט געוואָרן אין דער וואַנט. דאָס אַלץ האָט זיך אַרײַנגעזאַפּט דאָ אין דער מוזיק פֿון ראַדיאָ, אפֿשר טאַקע איז ער צוליב דעם אָנגעשטעלט געוואָרן. גליער איז צוגעגאַנגען צו אַ טישל צו נעמען בלעטערן די צײַטונגען. האָט זיך דאָס טישל געטאָן אַ רוק און אַ ראַץ די שטילקײט אין די װענט און די מוזיק אין חלל. אױפֿן באַלקאָן האָט זרח אַ דרײ געטאָן אַהער דעם קאָפּ און אים באַמערקט, און װי בלױז אױף אים טאַקע דאָ געװאַרט, אַ װאָרף געטאָן דאָס קאַרדאָנדל פֿון אױסגערײכערטן פּאַפּיראָס און זיך האַסטיק אַ לאָז געטאָן צו אים. גוט מאָרגן, טבֿיה!

דער האן וואס קוקט אפילו נישט אריין אינעם בני אדם קען דאך אוודאי ניט וויסן וואס אין אים שטייט. במחילה מכבודך, אז דו קאנסט ניט זאגן אני הגבר ראיתי, איך דער האן האב געזען, איז וואס קענסטו וויסן וועגן די אויפטוען פון די ציוניסטישע ארגאניזאציעס אין פוילן היינט צו טאג? וואס קענסטו וויסן וועגן דער הייליגער מסירת נפש'דיגער טעטיקייט פון די ארץ ישראל שליחים? סארא אידן מיט ליכטיגע נשמות זענען פאראן צווישן זיי. יונגע מענטשן האבן איבערגעלאזט די אייגענע היים, ווייב און קינד, זייער היימלאנד, ארץ מכורתם, פאראן צווישן זיי סאברעס אויך, און זענען געקומען אהער וואו זייער לעבן איז, ווי די מעשה זאל נישט זיין, נישט אינגאנצן מחוץ סכנה. ביינאכט גייען זיי אין גאס מיט א רעוואלווער אין קעשענע. און דו ווייסט וואס זיי טוען די יונגעלייט? די בחירי העם!

פֿון זײַן קורצער פֿעטער נאָז מיט די פֿלאַטערנדיקע נאָזפֿליגעלעך האָט געשלאָגן אַ הייסער אָטעם. זײַנע קליינע, אָבער העלע אויגן און דאָס גאַנצע מאַטע פּנים האָבן געגליט אין אייגענער היץ פֿון אינעװיניק אַרױס. זײַן הויכער לומדישער שטערן מיט פֿריצײַטיק פּליך האָט זיך געפֿאַלעט אין ליכט און שאָטן. זײַן ליכט! דעם געגנער שאָטן. זײַן נידעריקער, נאָר פֿעסט-פּלײציקער גוף איז װי אַרױפֿגעװאָקסן פֿאַר די אױגן. ס'האָט זיך װי עפּעס אַ מעכטיקע זאַך געװאָרפֿן אין אים. ער האָט געװאָרפֿן מיט די הענט, מיט אַלע גלידער. איז דאַכט זיך אונטערגעשפּרונגען, װי זײַן צעקאָכטן בלוט דעם גאַנצן געבײן זײַנעם, װאָלט ענג געװאָרן אין די מלבושים, אין דער הױט, און רײַסן זיך פֿון זײ אַרױסצושפּרינגען. נישט אומזיסט האט גליר א טראכט געטאן פארגלייכן אים די ציוניסטן צו ביאליקן. אזא איז ער, דער דיכטער זאף, סיי אין זיין דיכטונג סיי אין לעבן. גליר האט זיך ערשט געשפיגלט אין אים גופא ווי ער שפיגלט זיך אין זיין דיכטונג. ער האט אים ליב, זאפ'ן. ער שלאגט אים דעריבער נישט איבער. לאָזט אים זיך אױסברויזן, אױסהיצן און אױסשװיצן. ערשט װען זאַף האָט זיך דאַכט זיך אַ ביסל אָפּגעקילט, האָט גליר אָנגעהױבן אײַנגעהאַלטן געלאַסן. שײַע, איך צװײפֿל ניט, אַז צװישן די ארץ-ישראלדיקע שליחים זענען פֿאַראַן ערלעכע און הערלעכע מענטשן. אָבער שלאָג מיר נישט איבער, כ'בעט דיך. גראָד קען איך דאָ אײנעם פֿון זײ זײער גוט. ער איז א ווארשעווער. איז ער איינער גענוג צו פארשטעלן פאר מיר אלע די שליחים וועגן וועלכע דו רעדסט? איך מוז דיר טביה איבערשלאגן, אויף דיר קען מען נישט זאגן כשמו כן הוא, ביסט שוין גארניט אזעלכער. אברהם האט געוואלט צוליב איין צדיק ראטעווען סדום, און דו צוליב איין, און פון וואס פאר א רשעות האט דען דער איינער דיינער געטון? מען האט אים אין ראטנפארבאנד וואו ער האט געארבעט מיט מיר צוזאמען, חושד געווען אין בא'גנב'ענען דעם שפייז מאגאזין, און היינט איז ער א שליח. דו רעדסט רכילות טביה האט זאף אויסגעשאסן, גייסט אין דיין פרוי'ס וועגן. שייע האט א רוף געטאן א קלינגענדיגע ווייכע מיידל שטימע פון דער סעקרעטאריע טיר, וועלכע ווערט אויסגעשלאסן פאר אזעלכע מיוחסים ווי שייע זאף'ס פרוי. דער אויסדרוק פון צארן אויף זאף'ס פנים האט זיך גלייך געביטן אויף אן אויסדרוק פון ליידן

און ער האָט מיט שטאָלץ איבערגעחזרט אין געדאַנק, װאָס זײַן רחל האָט אים געזאָגט מיט אַ װאָך צוריק, פֿאַר איר אַװעקגײן אין קאָמיטעט אױף דער אַרבעט. און דו, טבֿיה, לאָז צורו מיט די שמאַטעס! ס'פּאַסט נישט פֿאַר קײן שרײַבער, פֿאַר קײן נשמה-אינזשענער. איך װידער שעם זיך ניט מיט מײַן פּאַרטיזאַנישער קלײדונג. ס'שמעקט נישט גוט פֿון די אַמעריקאַנער טראַנטעס. דו פֿילסט עס דען אַלײן נישט?

און ס'איז א שאד. זיין פערזענליכער בראך, דער אומקום פון זיין געטרייע ווייב, א פארגאנגענע אין טראגן, און דער בראך פון פאלק האבן אים כאטש א דעמב איינגעבראכן. גיי האב אויף אים פאראיבל, אויפן געוועזענעם נאוואראדניקער מוסר'ניק. דער מוסר איז אים קאפויער געקומען און ס'איז ביי אים געווארן אן עירוב, א צומישעניש אין דער דיכטערישער נשמה.

דער מיין פֿון אָט דער נבֿיאיש צאָרנדיקער זאָג זײַנעם איז אים טבֿיהן דעמאָלט נישט גאָר קלאָר געווען, צי ער האָט אַליין אים פֿאַרשטאַנען, אָבער זײַן פֿאַרצווייפֿלונג, אַזאַ באַשײַנפּערלעכע, אַזאַ אָנטאַפּעוודיקע, וואָס ווי אַ שוואַרצע קראָ געפּיקט לעבעדיקע שטיקער פֿון האַרצן. קליער איז אַן אויפֿגעטראָגענער אַרויסגעגאַנגען אויפֿן באַלקאָן, וווּ פֿריִער איז זאַרעוו געשטאַנען. האָט אַריבערגעפֿירט אַ בלאָנדזשענדיקן בליק איבער די דעכער פֿון דער שטאָט. דאָ און דאָרטן רייכערן זיך פֿאַבריק-קוימענס. דאָ און דאָרטן קרייזן טויבן-וואָלקנלעך אין דער לופֿט, דרייען זיך איבער, ווי זילבערנע פֿעכערס אינעם בלוי. זײַן בליק האָט זיך מיט איינעם אַזאַ פֿעכער אַראָפּגעלאָזט אויף די גרינע בוימער-קרוינען פֿון דער ייִדישן פּאַרק דאָ נישט ווײַט קעגנאיבער דער גרויסער פּרץ-שול.